עס הענגט א שווערע נאכט אויף מיר, מיין פונק, מיין ליכט איז אויסגעלאשן. מיך האט באגעגנט שפאט און שאנד, איר האט פאר מיר די טיר פארמאכט, און אפגעשטויסן איז גאט'ס האנט, און ס'ווארט פון גאט איז אויסגעלאכט. איך האָב שױן מער קײן שפּראַך פֿאַר אײַך, פֿאַר אײַך איז פֿרעמד און טױט גאָטס שפּראַך. איך האָב געזאָגט אײן װאָרט, האָט דאָס דער װינט פֿאַרטראָגן מיט אײן בלאָז. נאָך אײנס, האָב איך געזאָגט, איז דאָס געפֿאַלן, װי אַ פֿונק אױף גראָז. נאָר טרוקן איז געװען דאָס גראָז, און אױסגעברענט האָט דאָס מיט רעש, און עס איז דערפֿון געװאָרן אַש.

ניט קײנער, קײנער גלױבט אים מער, ניט גאָט, ניט איך, ניט איר אַלײן. בין איך צו אײַך אין שמוץ געקראָכן און אַלע קלײדער אײַנגעריכט, איך האָב מיר די הענט פֿאַר אײַך געבראָכן און הילף בײַ אײַך פֿאַר אײַך געזוכט, נאָר קײנער קומט צו הילף נישט, קײנער, און איך בין אײנער, אײנער, אײנער. מײַן תּפֿילה האָט געהערט די װאַנט,

און װעל באַשפּײַען אײַך מיט בלוט. און גאָט האָט מיר געזאָגט אַזױ, צום לעצטן מאָל שרײַ אױס אַן אױ! און גיב אַ קרעכץ צום לעצטן מאָל, אַז ציטערן זאָל באַרג און טאָל! און נעם זיך אָן מיט גאַל און זאָג, הערט, טױבע, הערט! עס גייט א טאג, איך לאז ארויס א זון פון רעכט, און וועל די וועלט מיט ליכט באגיסן, נאר איר אליין וועט בלייבן קנעכט, און וועט קיין טראפן ליכט געניסן. און בלינדערהייט, מיט זין און טעכטער, וועט איר ארומלויפן פאר'סמ'ט, אהין אהער, פאר טויזנט מייל, און בעטן, חלש'ן א שטראל. נאר אייך באגעגנט א געלעכטער, וואוהין איר קומט.

מיטן פּנים צו דער ערד צופֿאַלן און איבער פֿרעמדע טירן קניִען, און דורשטיק אײַער האַלדז אױסציִען און בעטן, חלשן, אַ טראָפּן. נאָר אײַך באַגעגנט אַ געלעכטער, פֿאַר אײַך פֿאַרשלאָסן אַלע קװאַלן.

איך בין. איך בין נישט אויף אייער רוף געגאנגען, איך קום צו אייך מיט זיבן וועגן, איך פאל אויף אייך ווי טוי אויף זאנגען, און ווי אויף טרוקן גראז דער רעגן. אומזיסט האט איר גערוישט, געלארמט, און מיך באגעגנט מיט געזאנג, איך האב פאר אייך א טויב געווארעמט, און אויסגעפיקט האט זיך א שלאנג.

פון דעם שולהויף ביז דער באד, נישט קיין ברויט און נישט קיין חלה, נישט קיין פלייש און נישט קיין פיש, וואזשע זיצט איר, פרייליך ברידער, כאפט א טאנץ ארום דעם טיש. ברייטער, ברייטער און צעשפרייטער זאל זיך דרייען אייער ראד, ברייט ווי טייכן פליסט גאט'ס נחת, העכער הייזער, גאט'ס גענאד. יא, עס רינט פון בארד און פאות, יא, מען ווארגט זיך אזש פאר גליק, טאנצט זשע ברידער, האפ אי שטארקער און דאס אייגענע צוריק. נישט איין טראפן צו דערקוויקן, אויסגעטריקנט ווי א קוואל, וואזשע שמאכט איר, נעמט דעם בעכער, גיסט אים אן מיט גרינער גאל. אויסגעזופט און נישט פארקרימט זיך, נישט קיין ציטער אין די הענט.

ערגעץ אין א פרעמדנס גרוין, ערגעץ אין א פרעמדנס הארץ, אפשר איז באשערט איר אויסגיין ווי א שמעטערלינג, טאנצנדיג און צאפלענדיג ארום א חלב ליכט, אדער וועט זי, מיין נשמה, ווי דאס ליכט אליין, צאנקען, טוקן זיך און שווינדלען פאר די אויגן לאנג, און פארפאלן ווערן פלוצלינג אין א שווארצן תהום, וואו ארום איר וועט זיין אייביג שווארץ און טויט און שטום.

און חלומט זיך מיר נאָר דײַן מאָרגנשטערן, װער איך דײַן נאַכטיגאַל, דײַן קלינגענדיקע האַרפע. מיך ציט צו דיר, מײַן האַרץ גײט אױס נאָך יענע ערטער, װוּ די אָבֿות האָבן זיך באַגעגנט מיט מלאכים, װוּ די שכינה האָט גערוט, װוּ דײַן באַשעפֿער האָט דײַנע טױערן, די הײליקע, געעפֿנט אַנטקעגן זײַנע הימלישע שעורים, װוּ ניט די הימל-ליכטער, זון, לבֿנה, שטערן, גאָטס כּבֿוד זעלבסט,

מיט זײַן שטורעם טראָגט ער דיך צום ליבן לאַנד. מיט דער לבֿנה שײַן פֿאַרזילבערט, װײַט רונצלט זיך דער װאַסער-שפּיגל. פֿאַרשפּרײט האָט זיך אױף אונדז די נאַכט מיט איר בלױ-סאַמעטענעם פֿליגל. ס'איז נישט קיין נאַכט, ס'אַ מלכּה שבֿאָ, געהילט אין בלױ מיט גאָלד באַפֿליטערט. שטיל אָטעמט זי, און אױף איר ברוסט שעמערירט דאָס גאָלד, שעמערירט און ציטערט. װי שאָף צעשפּרײט די קלײנע כװאַליעס שטיל װיגן זיך אין לײַכטן דרימל. ס'ציטערן אין ים די שטערן, װער איז דאָ ים און װער איז הימל?

פון א פרינץ אזוינעם וועל איך זינגען איצט, ישראל הייסט ער. אים האט דאס א מכשפה אין א הונט שוין לאנג פארוואנדלט. הונט מיט הינטישע געדאנקען, אויסגעוואלגערט אלע מיסטן, שלעפט ער זיך ארום א גאנצע וואך צו שפאט פון גאסן יונגען.

זיי געגריסט געליבטער פאלאץ פון מיין קעניגליכן פאטער יעקב'ס צעלטן. ציטעריג קוש איך אייערע אלטע הייליגע טירן. דורך גאט'ס הויז שוועבט דורך א ציטער, שטיל באוועגן זיך די ליפן. שאַ, די קעניגין די שכינה בענטשט, פארמאכט די אויגן, ליכט. גאלדענע ליכט פון טרייסט און קדושה.

לכה דודי, קום געליבטער, נעם אריין דיין שיינע כלה, זי האט אפגעדעקט איר שלייער, איר פארשעמט געזיכט אנטפלעקט דיר. אט דער שיינער שיר ידידות איז פארפאסט שוין לאנגע יארן פון א וועלט בארימטן זינגער לכבוד די שיינע חתן כלה.

אויסער איין זאך, טאבאק רויכן. ליבסטער, רויכן איז פארבאטן, ווייסט דאך היינט איז שבת קודש. איך וועל דיר דערפאר באלוינען מיט א מאכל טעם גן עדן. טשולענט הייסט ער, אט דער מאכל האט אונז גאט אליין געגעבן. א מתנה פון זיין נאמען מיט דעם שבת פון בארג סיני, דורך די דונערן און בליצן, טשולענט זאלסטו מיר היינט עסן.

איז דאס נישט א קול פון שעפסן וואס דער פאסטוך טרייבט אראפ אוונטצייט פון הרי גלעד? דאך דער שיינע רוטאג שטייט נישט ווי מיט שאטן פיס מיט לאנגע שפאנט אלץ נענטער די בייזע שלעכטע שעה, דער פרינץ פארזארגט זיך. קאַלטע מכשפֿה-פֿינגער, שפּירט ער קלעמען אים בײַם האַרצן. און דעם פּרינץ נעמט דורך אַ שױדער, באַלד אױס מענטש, צוריק אַ הונט זײַ. די פּרינצעסין טראָגט אים אונטער אין אַ גאָלדן רערל בשׂמים, לאַנגזאַם שמעקט ער, נאָך אײן מאָל כאָטש מיט דעם זיסן ריח זיך קװיקן, פֿון פּרינצעסינס האַנט דעם לעצטן אָפּשײד-בעכער אױסגעטרונקען, שפּריצט ער אױף דעם טיש די לעצטע טראָפּנס און לעשט-אױס דאָס ליכטל. אױף דעם הױכן באַרג, אױף דעם הױכן באַרג, אױף דעם גרינעם גראָז, האָב איך קינדװײַז שטום אָפּגעטרױמט מײַן גליק. װאָס האָב איך געװאָלט? איך װײס אַלײן ניט װאָס. איך װײס נאָר, אַז עס קומט קײנמאָל מער צוריק.

ס'איז הייס. ס'איז גוט. גאָטס וועלטל גלאַנצט אין טיפֿן גראָז, דאָרט שמיצערט, טאַנצט, דער סטעפּ, מיט בלימעלעך געצירט, וואָס גאָט אַליין האָט זיי געפֿלאַנצט, פֿאַרשפּרייט זיך ווײַט און גייט אַוועק, גאָר אָן אַן אָנהייב, אָן אַן עק.

איך האָב אַ רײַכן שענעם גאָרטן, אָן עין הרע אָנגעפּאַקט פּירות פֿרוכט מכל הסאָרטן. איך האָב אים, אָט דעם שענעם גאָרטן, עס זאָל אים קײן בײז אױג ניט שאַטן, ליב, דאָס לעבן, שײך ליב, איך זאָג אײַך, עפּעס װי אַ טאַטן. זומער-לעב, נאָכמיטאָג, הײַנו, נאָך אַ יױך, און נאָך געבראָטנס, נעם איך און פֿאַרשטעק זיך טיף און צעלייג זיך דאָרט אין שאָטנס. ברייטלעך אָט דאָ, למשל, אונטערן באַרנבוים דעם גרויסן מיני פֿויגל אַלערליי שדים ווייסן ווי זיי הייסן? הם, קאַנאַריקלעך, אַ שטייגער, זינגען, קלינגען, קנאַלן, שאַלן, און דאָס שיט זיך אויף מײַן קאָפּ מיט געזיפּטע ברעקלעך שטראַלן. טוט זיך נאָר דער בױם אַ טרײסל, באַלד צעלױפֿט זיך אױף דעם שאָטן. גיך װי מײַזלעך פֿלעקן גאָלד, און איך װער מיט גאָלד באַשאָטן. און זײ פּלאָנטען זיך אין באָרד, און זײ קריכן אין די אױגן, קיצלען, ראַנגלען זיך, פֿרעגט װאָס? נישט געשטױגן, נישט געפֿלױגן.

דאנקען גאט פארשטייט ווי מען טוט מיט אפריקאזן. נאכדעם גייט א סדרה פלוימען, כאפט זשע ניט און לאזט זיך רעדן, פון די פלוימען ווערט פאווידלע, און פאווידלע טעם גן עדן. צוויי מעת-לעת געפרייט אין אויוון. אין איין עמער טאפ א גרויסן, מיט געווירצן, רייבט מען נאכדעם, נישט דאס אבער בין איך אויסן.

נאר מען קאן נישט נישט קיין גענעץ טון נישט ניסן. און ס'גלוסט זיך נאר מען ווייסט נישט זיס צי זויערס עפעס ווייניגס דעמאלט איז אביסל קוואס מיט א קיסליצע א תענוג. דוכט זיך גארנישט קלייניגקייטן נאר די אלע זיבן זאכן וועלן מירצעשעם מיין שטוב זומערדיג אום ווינטער מאכן.

אוי מיר איז פינסטער, באלעבאס! אוי מיר איז ביטער, נאקעט בין איך, און דער ווינט שמייסט מיך אליין מיט מיינע ריטער. כאפט מיך אן ביים הארץ און טו, מישענדיג דאס טעשל קארטן, א קליין קרעכצל, נעבעך, נעבעך, א רחמנות אויף מיין גארטן.

און לעת עתה בלייב פארשפיליעט, קאנסט נאך כאפן א פארקילונג. אבער איך? איך הער קיין וועלט נישט, איך צעשפיליע די קאפאטע, און איך לויף אויף גאטס באראט טאנצן מיט א שטראל אין בלאטע. מיר געפעלט דער ערב פרילינג, דווקא ווי ער שטייט און גייט, אנגעטון אין שמאטעס וואלקן, מיט א גאלדענעם שטראל באנייט.

און דעם ליבן שיינעם פרילינג מיט א שמייכעלע באגריסן. נאך איין יארהונדערט צו ניינצן הונדערטער יאר. די וועלט באגלייט יארהונדערטער און ער, פארפרעמדטער אפגעזונדערטער, קוים שלעפט זיך נאך. פון איין יארהונדערט ביז דעם אנדערן פארקריכט ער טיפער אין זיין וואנדערן

און קיינמאל וועט ניט ווערן שיטערער די וואלקן דעק, אוי, גלות ביטערער, ים צרות אָן אַ ברעג. סוף קאסעט איינס, המשך אויף קאסעט צוויי.